שיחות כ ה תמוז תש ן. אזוי ווי ס'איז דאך דער יום רביעי און דער סיום פון יום שלישי, אזוי איז דאך דער סיום פון יום רביעי און א כל אחד פון דער המשך פון די סדרות, וואס יום רביעי איז דאך מחבר דער מטות מסעי, ממילא קומט דעמאלט אויס דער שיעור פון חומש, די התחלה פון פרשת מסעי. צוזאמען מיטן סיום פון פרשת מטות, וואס פרשת מטות ווי גערעדט פריער איז האבן דעמאלט באוויזן די מרגלים די צדיקים זענען געבליבן צדיקים, וואס מען האט געשיקט ווי דערציילט אין ספר אין די פרשה האבן זיי כובש געווען אחד פון די ג' ארצות פון קיני קניזי וקדמוני, וואס וועגן דערויף רעדט זיך אין דעם שיעור חומש פון יום הרביעי און דאס סיום פון מטות, און דערנאך גייט מען גלייך אריבער אין מסעי וואס רעדט זיך ווי ער טייטשט אפ אין ליקוטי תורה אז גלייך פון מסעי בני ישראל פון ארץ מצרים האט מען געדארפט גלייך אריינגיין אין ארץ ישראל צוזאמען מיט די קיני קניזי וקדמוני ווי דערמאנט פריער. און דאס איז געווען דער מסע וואס האט כולל געווען גלייך אין תחילת הסדרה אלה מסעי מארץ מצרים, און דערנאך איז מען ממשיך ביז בערבות מואב אשר על ירדן יריחו מזרחה, און מזרחה גופא אנטקעגן יריחו וואס דאס איז מנעולה של ארץ ישראל, וואס דעמאלט נעמט מען איין גאנץ ארץ ישראל, לאחרי וואס מ'האט שוין איינגענומען. קיני קניזי וקדמוני ווי דערמאנט פריער אזוי ווי די תורה איז דאך א נצחית איז דאס א הוראה נצחית על אחת כמה וכמה אין די לעצטע טעג פון גלות וואס ווערט גלייך די התחלה פון גאולה אמיתית והשלימה ממילא איז דאך פארשטאנדיג אז אלע עניינים פון גלות דארפן מסתיים זיין נאך היינט איידער מען גייט אריין אין המשך און פאר נאך מסעי, און מען האט נאך אין די מען האלט נאך אין סיום פון פרשת מטות, במילא דארף מען אויכעט מסיים זיין די לעצטע רגעים פון גלות, וואס דאך אלץ עד שנכנסו לארץ ישראל ווערט דאס נאך אלץ גערעכנט און פארבונדן מיט מצרים,

השלמה, און צוזאמען דערמיט די גאולה האמיתית שאין אחריה גלות, ובמיוחד נאך אז דאס טוט דאס אויף מיט זיך דורך דערויף וואס מען איז מוסיף אין תורה ומצוות בכלל, וואס יעדער ענין פון תורה ומצוות ווי ער זאגט אין תניא איז דאס א ענין פון גאולה פרטית און גאולה חד היא, היות עיקר די התחלה פון גאולה כללית אז. כן תהיה לנו לכל אחד ואחת בתוככי כלל ישראל ווי זיי געפינען זיך בכל קצווי תבל, און ס'ווערט גלייך דער תלוקטו לאחד אחד דורכ'ן אייבערשטן אליין, במילא קען זיך דאס אפגעטון ווערן ברגע אחד ממש, אויפ'ן זייגער ניט מער ווי א שניה בלבד, ווי א רגע כמימרא בלבד.

בארצנו הקדושה און דארט אין ירושלים עיר הקודש כולל אויכעט ווי דאס ווערט די בירה און די עיר הבירה אויכעט פון עבר הירדן און אויך פון קיני קניזי וקדמוני פון אלע עשר אומות און ס'ווערט גלייך די גאולה שאין אחריה גלות אין די רגע של אחרי זה במילא איז דאך פארשטאנדיג אז דעמאלט קען מען אויכעט זאגן בפשטות אלה מסעי און דערנאך אויכעט אלה הדברים מראה באצבעו ואומר זה, וויבאלד אז מ'האט משה רבינו, מ'האט אהרן הכהן עמהם, און מ'האט אלעזר הכהן אויך, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, וואס ער איז דאך אויכעט א משוח מלחמה, כולל אויכעט די מלחמת בית דוד, ווי ער פסק'נט אפ אין רמב"ם אז ילחום מלחמת הוי' וינצח הרי זה משיח ודאי, און ס'ווערט דער והיתה להוי' המלוכה בפשטות בכל קצווי תבל על אחת כמה וכמה בארץ ישראל, וואס דאס איז דאך על שם פון סריסא אין אלקים ואנשים ותוכל, וואס דאס איז דאך דער אפטייטש און די סיבה פארוואס איז געווארן דער נאמען ישראל, צוזאמען מיטן רמז אז יש שישים ריבוא אותיות לתורה, וואס דאס איז דאך אויכעט כולל, די תורה חדשה מאתי תצא, תיכף ומיד ממש וואס דער אייבערשטער אליין לערנט מיט יעדער אידן און מיט אלע אידן, כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם, ועוד ועיקר תיכף ומיד ממש ובזריזות, ובפרט נאך אז כרגיל איז מען דאך מסיים מיט מאכן יעדערן פון אונז און יעדערן פון אייך בתוך כלל ישראל און דער שליח אויף ענין הצדקה דורכדעם וואס מען גיבט א זאך וואס יש בה ממש על כל פנים א שווה פרוטה איז דאך דאס א דבר וואס יש לו ממשות על פי טבע. אויכעט בנוגע צו קידושין, המקדש את האשה איז דאך בפרוטה ובשווה פרוטה, ווערט אויכעט די נישואין של הקדוש ברוך הוא עם ישראל בתכלית השלימות אין אן אופן של נישואין, און גלייך איז מען ממשיך דערנאך די שבע ברכות פון די תורה חדשה און דעם שידוך נישואין חדשים, און מיט אלע עניינים שבחידוש ביז דער חידוש פון עשרה העשירי יהיה קודש, ותיכף ומיד ממש, ובפרט אז מען האלט נאך אין כ"ה בחודש און גלייך נאך דערויף ווערט דאך כ"ו בחודש וואס דאס איז בגימטריא פון שם הוויה, און גלייך נאך דערויף ווערט דאך ז"ך שבחודש, וואס דאס באווייזט דאך אויף תכלית הבירור. והזיכוך, ביז וואנעט אז ס'ווערט דער שמן זך טהור, במנורה זהב כולה ברוחניות העניינים, אין יעדער אידן און ביי אלע אידן, ביז אויכעט כפשוטו והוא העיקר, אין דער מנורה זהב כולה, בבית המקדש, כמדובר כמה פעמים איז דאך הדלקת המנורה, איז דאך כשר מלכתחילה אז דאס זאל זיין על ידי זר, ואדרבה מען טראגט ארויס די מנורה צו דעם זר מחוץ לבית המקדש, וואס דאס איז דאך בערך פון בית המקדש באופן פון גלות, און דערנאך איז ער דאס, דער זר איז דאס מדליק, און ס'ווערט דער זך, דער זר, וואס ווי ער פסק'נט אפ אין רמב"ם, ווי ס'איז נדבה לבו, ווערט ער קודש הקדשים בדוגמא פון א כהן גדול, און ס'ווערט ביי יעדער אידן אתה תומיך גורלי, און דערנאך אויכעט בגלוי דער נדבה לבו ורוחו, אז עס שטייט בגלוי צוזאמען נשמה בגוף מיט א לב בריא, און נשמה בריא וואס ליבא פליג לכולא שייפין בארצינו הקדושה און דארטן בירושלים עיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדש, און בקודש הקדשים צוזאמען מיט די לוחות ראשונות און צוזאמען מיט די לוחות אחרונות וכל מה שבינתיים און דער עיקר והעיקר און די אלע עניינים זיין ברצון האמיתי והפנימי פון דעם אייבערשטן וואס ווערט נתגלה ביז גאר בגשמיות. בעולם הזה התחתון, און גלייך ווערט דערויף דער עולם הזה התחתון דער דירה לו יתברך, וואס דארט איז דאך בדוגמא פון א דירה בפשטות, געפינט זיך דאך דארט דער אדם בכל עניניו סיי די לבושים און סיי גופו און סיי נפשו ונשמתו, און מיט רצונו פנימיות רצונו ועונג שלו ווערט דאס אויכעט בפשטות אין דער גאנצער וועלט בפרט נאך על ידי פון דער הוספה איצטער אין די מצוות הצדקה ובזירוז, און ס'ווערט אויכעט דער מקרב את הגאולה נאך מערער, ניט נאר מקרב את הגאולה נאר די גאולה קומט בפשטות ותיכף ומיד על ידי דוד מלכא משיחא ואליהו הנביא זכור לטוב וואס פנחס זה אליהו, און דאס ווערט ביי יעדערן בתוך כלל ישראל ועוד ועיקר, בתוך שמחה וטוב לבב ותיכף ומיד, ממש.